מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף י"ג עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האבן מיר געהאט אין די משנה געלערנט א מחלוקת צווישן רבי מאיר מיט רבי יהודה. ווען הייבט זיך אן די איסור צו עסן חמץ. דאס הייסט דאס איז קלאר, מדאורייתא קען א מענטש עסן חמץ ביז סוף שעה שישית.

אסור איז עס טאקע צו עסן, נאר דו מעגסט הנאה האבן פון דיין חמץ, דו קענסט עס גיין פארקויפן, קענסט עס געבן פאר דיין בהמות, אבער עסן דאס קען איך שוין נישט פון צוויי שעה פאר דעם איסור דאורייתא. איז לאמיר נעמען די גמרא יעצט די צוויי שורות פון אויבן. אמר רב נחמן אמר רב, האט רב נחמן אמר רב געזאגט הלכה כרבי יהודה, די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה, אז צוויי שעה פאר סוף זמן אכילת חמץ, בעצם דעמאלס מדרבנן טאר איך שוין נישט עסן קיין חמץ. אמר ליה רבא לרב נחמן, האט רבא געזאגט צו רב נחמן, ונימא מר הלכה כרבי מאיר, וואס פסקנסטו אזוי ווי רבי יהודה, לכאורה וואלטסטו געדארפט זאגן די הלכה איז אזוי ווי רב מאיר, אז א שעה פארדעם איז דא א איסור צו עסן חמץ, פארוואס? דסתם לן תנא כוותיה, ווייל איך האב א סתם משנה וואס בעצם פסקנט אזוי ווי רב מאיר. דתנן אונז האבן געלערנט כל שעה שמותר לאכול מאכיל א משנה דף כ"א שטייט דארטן כל שעה שמותר לאכול ווילאנג דו מעגסט עסן דעמאלטס מאכיל קען איך אויכעט געבן צו עסן פאר מיין בהמות לכאורה איז דאס ממש א סתירה מיט רבי יהודה ווייל רבי יהודה האט דאך געהאלטן אז די פיפטע שעה איך מעג נישט עסן אבער פאר די בהמות מעג איך יא געבן צו עסן און דא שטייט דאך קלאר כל שעה שמותר לאכול, ווילאנג איך מעג עס נאך עסן, מאכיל, מעג איך נאך געבן צו די בהמות, דאס הייסט מיין עסן מיטן געבן פאר די בהמות און הנאה האבן פונעם חמץ איז די זעלבע צייט, אויב אזוי איז דאס דאך ממש שלא כרבי יהודה, און ממילא טענה'ט ער אים, ווי אזוי קענסטו זאגן ר' נחמן אז וואס די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה, לכאורה דא פון די משנה איז זייער קלאר אז די הלכה איז אזוי ווי רבי מאיר, און אז איך האב א סתם משנה וואס פסק'נט ווי רבי מאיר, ווי אזוי קענסטו גיין פסק'נען אזוי ווי רבי הידע? ענטפערט די גמרא ההיא לאו סתמא היא, דארטן, דאס איז נישט קיין סתם משנה וואס פסק'נט אזוי ווי ר' מאיר, פארוואס? משום דקשיא מותר, ווייל איך האב א פראבלעם דארטן, די משנה זאגט מיט די ווערטער מותר, וואס שטייט מותר? כל שעה שמותר לאכול, וואס הייסט מותר? כל שעה שאוכל, מאכיל, ווילאנג דו מעגסט עסן, מאכיל קען איך געבן פאר די בהמות, וואס איז די ווארט מותר? נאר וואס, מותר קומט צו זאגן אזוי, אז הגם בעצם פאר דיך איז עס אסור צו עסן, נאר מותר, ס'איז מותר פאר אימצן אנדערשט, ווער דאס דער כהן, וואס ער מעג יא עסן זיין תרומה אין די פיפטע שעה, דעמאלטס מאכיל, דעמאלטס קענסטו עסן. און ממילא, היות יענע משנה איז נישט ר' מאיר, ווייל לפי ר' מאיר מאכט דאך בכלל נישט קיין סענס די ווארט מותר דארטן, מוז זיין אפשר יענע משנה איז ר' גמליאל. וואס ער פסק'נט אז וואס די כהן מעג יא עסן, און ממילא ברענג נישט קיין ראיה פון יענע משנה, ווייל ר' מאיר איז יענע משנה זיכער נישט, און ממילא היות איך האב נישט קיין סתם משנה וואס פסק'נט ווי ר' מאיר, קען איך קען מען זאגן די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה. פרעגט די גמרא, אויב אזוי ונימא מר הלכה כרבן גמליאל, זאל איך זאגן די הלכה איז אזוי ווי רבן גמליאל, דהוה ליה מכריע, ווייל לכאורה ער איז דאך דער מכריע צווישן די צוויי שיטות, איך האב רבי יהודה, איך האב ר' מאיר, און לכאורה האב איך רבן גמליאל וואס ער גייט אינמיטן, און ער מאכט א פשרה און ער זאגט אזוי, חמץ, דאס מעג איך טאקע נישט עסן שוין פון די פיפטע שעה, תרומה, דאס מעג איך נישט עסן פון די זעקסטע שעה, וואס דאס לכאורה איז א פשרה צווישן רבי מאיר מיט רבי יהודה, און איך ווייס אייביג, ווען איך האב איינער וואס איז מכריע צווישן צוויי שיטות, איז די הלכה אזוי ווי די מכריע. אויב אזוי, פרעגט די גמרא, וואס פסק'נסטו אזוי ווי רבי יהודה? לכאורה וואלטסטו געדארפט פסק'נען אזוי ווי רבן גמליאל. אמר ליה האט אים געזאגט ניין רבן גמליאל לאו מכריע הוא רבן גמליאל איז בכלל נישט קיין מכריע דא דא זאגט ער אזוי וואלט ר' יהודה מיט ר' מאיר גערעדט א ווארט פון תרומה אז ר' מאיר זאגט אז תרומה מיט סיי חמץ מעג איך עסן ביז און מיט די פיפטע שעה ר' יהודה זאגט ניין תרומה מיט חמץ מעג איך נישט עסן די גאנצע פיפטע שעה, און קומט ר' גמליאל מאכט מיר א פשרה, זאג איך טאקע ער איז א מכריע, אז ער איז א מכריע דארף איך פסק'נען ווי אים, אבער היות ר' מאיר מיט ר' יהודה רעדן דאך נישט קיין ווארט פון תרומה, זיי זאגן פשוט די פערדע שעה, די פיפטע שעה, די זעקסטע שעה, אבער זיי רעדן נישט קיין ווארט פון תרומה, אויב אזוי איז ער נישט קיין מכריע, נאר וואס, טעם דנפשיה קאמר, ער זאגט פשוט זיין אייגענע טעם, און ממילא האב איך נישט קיין שום סיבה פארוואס איך זאל פסק'נען אזוי ווי רבן גמליאל, און ממילא זאג איך טאקע אז הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה. זאגט די גמרא, ואיבעית אימא, אויב דו ווילסט האב איך א אנדערן תירוץ פאר דיך. רב דאמר כי האי תנא, רב האט זיך פארלאזט אויף יענע תנא וואס ער פסק'נט אזוי ווי רבי יהודה, דתניא אונז האבן געלערנט ארבעה עשר שחל להיות בשבת, ערב יום טוב וואס פאלט אויף שבת, דאס הייסט שבת בעצם וואלט איך געדארפט מאכן שריפת חמץ, כ'וואלט געדארפט פטור ווערן פון מיין חמץ, נאר די פראבלעם איז אז ס'איז שבת, און ממילא וואס טו איך, מבערין את הכל מלפני שבת, איז פאר שבת, דאס הייסט ערב שבת, גיי איך יעצט מאכן מיין השבתה, כ'גיי פארברענען מיין חמץ, ושורפין תרומות, מ'פארברענט די תרומות טמאות, תלויות, תרומה וואס איך האב א ספק, וטהורות, אפילו תרומה וואס איז טהור, אלעס דארף איך פארברענען פון ערב שבת, ווייל שבת אליינס, וואס דאס איז ערב יום טוב, קען איך דאך גארנישט טון. ומשיירין מן הטהורות מזון שתי סעודות, לאז איבער פון די טהורות מזון שתי סעודות, כדי לאכול עד ד' שעות, כדי שבת, וואס איז ערב יום טוב, זאל איך עס קענען עסן ביז ד' שעות. דברי רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא שאמר משום רבי יהושע. האט ער געטענה'ט אז וואס? דו מוזט גיין אלעס פארברענען? ס'האט ער געזאגט צוויי זאכן, ערשטע זאך איז פארברענען אלעס, סיי טמאות, תלויות, טהורות, אלעס זאל מען פארברענען, זאלסט נאר איבערלאזן צוויי סעודות. נאך א זאך האט ער געזאגט, אז די צוויי סעודות מאך זיכער דו ענדיגסט זיי צו עסן ביז ד' שעות. איז האבן זיי צוריק געטענה'ט די מענטשן דארטן, אמרו לו, האבן געזאגט צו רבי יהושע זיי האבן געזאגט צו רבי אליעזר בן יהודה איש ברתותא, האט מען געזאגט אזוי, טהורות לא ישרפו, די טהורה זאל נישט פארברענען, שמא ימצא להן אוכלין, ס'איז דאך דא א איסור צו סתם גיין מבער זיין תרומה, אויב אזוי לאז עס, אפשר וועסטו טרעפן א כהן אויף שבת וואס ער העט עס יא נאך קענען עסן, און ממילא וואס גייסטו שוין פארברענען דעם חמץ יעצט ערב שבת? אמר להן כבר בקשו האט געזאגט ניין, מ'האט שוין געזוכט, מ'האט נישט געטראפן קיין כהן ולא מצאו. אמרו לו האבן זיי געטענה'ט, אבער נאך אלץ, שמא חוץ לחומה לנו, אפשר איז דא כהנים וואס קומען אינדרויסן פון די שטאט, ס'הייסט זיי זענען שוין אינעם תחום שבת נאר אינדרויסן פון די חומה, מילא דו האסט זיי נישט געטראפן, קומען זיי שבת, קענסטו געבן די תרומה טהורה, וואס גיי איך דא פארברענען תרומה טהורה? אמר להם האט ער געזאגט צו זיי לדבריכם אויב איז אזוי לפי ענק, אף תלויות לא ישרפו, אויפן תלויות ביסטו מיר מסכים, לכאורה פארוואס ביסטו דאס מסכים, דאס זאל איך דאך אויך נישט פארברענען, ווייל שמא יבוא אליהו ויטהרם, אז דו זאגסט אפשר וועט איינער קומען, אויב אזוי זיי חושש, אפשר וועט אליהו הנביא קומען, וועט דיך זאגן אז די תלויות, איך מעג זיי עסן, ווייל ס'איז באמת נישט געווארן טמא, אויב אזוי האלט דאס אויכעט. אמרו לו, האבן זיי געזאגט ניין, דאס איז נישט קיין טענה, כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא, איך ווייס אז אליהו הנביא קומט נישט לא בערב שבתות ולא בערב ימים טובים מפני טורח, און מילא דאס איז קלאר, און מילא אויפן תרומה תלויות, דאס האב איך נישט קיין פראבלעם, דאס קענסטו אוודאי פארברענען, אבער די אנדערע, דאס פארברען נישט, אפשר עסטו טרעפן א כהן. אמרו האבן זיי געזאגט לא זזו משם עד שקבעו הלכה כרבי אליעזר בן יהודה איש ברתותא שאמר משום רבי יהושע, למעשה האט מען גע'פסק'נט אזוי ווי אים, אז אלעס זאל מען פארברענען, נאר צוויי זאכן זאל מען איבערלאזן, צוויי סעודות זאלסטו איבערלאזן פאר שבת, און זאלסט עס ענדיגן ביז צו די ד' שעות, די גמרא זאגט, די הלכה וואס מען האט גע'פסק'נט אזוי ווי אים, לכאורה, מאי לאו אפילו לאכול, לכאורה איז אפילו אויף צו עסן, וואס ער זאגט קלאר, מאך זיכער שבת ווען דו עסט דיין תרומה טהורה, מאך זיכער דו ענדיגסט עס ביז ד' שעות, לכאורה ווי וועם איז דאס, דאס איז ממש שיטת רבי יהודה, און ממילא זאגט ער, דו האסט מיר געפרעגט, פארוואס זאג איך ר' נחמן אמר רב, אז הלכה איז כרבי יהודה, זאלסטו וויסן ווייל אז איך פארלאז מיך אויף דעם, אזוי ווי מ'זעהט דארטן אז ר' אליעזר בן יהודה איש ברתותא, אז ער האט געזאגט אזוי מ'דארף עס ענדיגן ביז ד' שעות, און למעשה האט מען גע'פסק'נט ווי אים, און מילא דאס איז נאכמאל א סיבה פארוואס איך פסק'ן אזוי ווי רבי יהודה. אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט משמיה דרבא לא, דאס איז נישט קיין ראיה, פארוואס? לבער ווייל די חלק וואס מען האט גע'פסק'נט אזוי ווי אים איז נישט געווען אויפן חלק אז דו מוזט עס אויפעסן ביז ד' שעות, די חלק וואס ער האט געזאגט אז דו זאלסט אלעס פארברענען סיי תרומה טמאה, סיי תלויות, סיי טהורה, דאס זאלסטו פארברענען, דאס איז טאקע האט מען גע'פסק'נט אזוי ווי אים, אבער די חלק אז דו מוזט עס אויפעסן ביז ד' שעות, דאס איז נישט געזאגט געווארן די הלכה פון אים, און ממילא פון דארטן קענסטו נישט ברענגען קיין ראיה. זאגט די גמרא ווייטער ואף רבי סבר להא דרב נחמן, מ'זעהט אבער אז רבי אליינס ער האט אויך געהאלטן אזוי ווי רב נחמן אז די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה, פארוואס? ווי זעה איך? דאמר רבין בר רב אדא, ווייל רבין בר רב אדא האט געזאגט מעשה באדם אחד ס'איז געווען עפעס א מעשה מיט א מענטש שהפקיד דיסקיא מלאה חמץ ער האט אפגעגעבן צו אויפבאהאלטן א גאנצע זעקל פול מיט חמץ אצל יוחנן חקוקאה ביי יוחנן חקוקאה ונקבוה עכברים זענען געקומען עכברים, והיה חמץ מבצבץ ויוצא, און חמץ האט זיך אנגעהויבן ארויסצופאלן פון דארטן, ס'איז געווען א קליינע לעכל, און שטאטליך האט ארויסגעקומען חמץ. ובא לפני רבי, איז יוחנן חקוקאה געקומען פאר רבי'ן און געזאגט, וואס זאל איך טון דא? איך האב דא א גאנצע זעקל, ס'איז קלאר חמץ אינעווייניג, וואס זאל איך טון דערמיט? האט ער געזאגט אזוי, שעה ראשונה, די ערשטע שעה ווען ער איז געקומען צו אים אמר לו המתן ווארט, שניה, די צווייטע שעה איז ער צוריקגעקומען צו רבי, וואס זאל איך טון? אמר ליה המתן, האט ער געזאגט ווארט. שלישית, די דריטע שעה איז ער צוריקגעקומען, רבי, וואס זאל איך טון? אמר ליה המתן, האט ער געזאגט ווארט. רביעית, די פערדע שעה, אמר ליה, האט ער אים געזאגט המתן, ווארט ווייטער, טו גארנישט, ס'קען זיין דער באלעבאס קומט, דארפסט ווארטן. חמישית, די פיפטע שעה, אמר ליה, האט ער אים געזאגט, צא ומוכרה בשוק, גיי יעצט און גיי עס פארקויפן אויפן שוק, כדי עס זאל נישט ווערן פארלוירן, די מינוט ס'וועט אנקומען די איסור חמץ, מעג מען שוין נישט האבן הנאה דערפון, וועט די גאנצע זאך גיין לאיבוד, און ממילא צא ומוכרה בשוק. זאגט די גמרא, מאי לאו, לכאורה וואס האט דער רבי געזאגט, לנכרים, אז זאלסט עס גיין פארקויפן אויפן שוק צו גוים, ווייל יעצט די פיפטע שעה, דו אליינס קענסט שוין נישט עסן, גיין פארקויפן פאר א איד קען איך נישט ווייל ס'די פיפטע שעה, פיפטע שעה מעג איך שוין נישט עסן, און ממילא ווערט דאס, כרבי יהודה, און ממילא האט ער אים געזאגט וויבאלד איך פסקן אזוי ווי רבי יהודה, יעצט די פיפטע שעה איז שוין דא א איסור אויף דעם, אויב אזוי גיי אויפן שוק און גיי עס פארקויפן, און לכאורה האב איך פארשטאנען אז רבי האט געזאגט לנכרים, און ממילא זעהסטו קלאר אז ער האט געפסקנט אזוי ווי רבי יהודה. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט לא, נישט אמת, ווען רבי האט געזאגט אז גיי אויפן שוק גיי עס פארקויפן האט ער געזאגט לישראל, גיי עס פארקויפן פאר א איד, און וואס? כרבי מאיר, געהאלטן אזוי ווי רבי מאיר, אז די פיפטע שעה מעג א איד עס יא נאך עסן, און ממילא האט ער אים געזאגט דער באלעבאס איז נישט אנגעקומען ביז יעצט, די פיפטע שעה די לעצטע מינוט גיי זוך א צווייטן יענער זאל עס קויפן, יענער זאל עס שנעל אויפעסן אז די באלעבאס זאל נישט האבן קיין לאסט פון דעם. אמר ליה אביי האט אביי געזאגט אבער אי לישראל אויב זאגסטו מיר יעצט אז רבי האט געזאגט זאלסט עס גיין פארקויפן אויפן שוק נאר געמיינט צו א איד, אויב אזוי נישקליה לנפשיה, וואס דארף עס גיין אויפן שוק צו פארקויפן? וואס דארף זיך גיין מטריח זיין? נעם עס פאר זיך אליינס, און וועסט געבן פאר די באלעבאס די געלט וואס עס איז ווערט. ענטפערט די גמרא משום חשדא, ניין, דו ווייסט פארוואס האט מען געהייסן עס צו פארקויפן? אלס חשש. דתניא אונז האבן געלערנט, גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק, און די גבאי צדקה וואס האט די קוינס וואס האט נישט פאר וועם עס אויסצוטיילן, פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן, כדי די מטבעות וואס ווערן קאליע זאלן נישט קאליע ווערן, אז די עניים זאלן נישט פארלירן, מוז ער גיין אויסטוישן די קוינס מיט א צווייטן, איז די הלכה איז פורטין לאחרים זאל עס מאכן מיט אנדערע ואין פורטין לעצמן, די זעלבע זאך איז אויך די גבאי תמחוי שאין להם עניים לחלק, טאמער די גבאי תמחוי וואס האט נישט גאר קיין עניים וועם עס אויסצוטיילן, מוכרין לאחרים, פארקויפט מען עס פאר אנדערע מענטשן די עסן, ואין מוכרין לעצמן אבער די גבאי קען עס נישט נעמען פאר זיך אליינס, משום שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק והייתם נקיים מהשם ומישראל, טאמער וועסט עס נעמען פאר זיך אליינס, וועט מען זאגן אז ער האט נישט געצאלט די ריכטיגע פרייז, מען וועט אנהייבן צו האבן טענות אויף אים, און ממילא אלס והייתם נקיים, נעם עס און גיי עס פארקויפן פאר א צווייטן. ממילא זאגט די גמרא, קען זיין טאקע, ווען רבי האט אים געהייסן גיין פארקויפן אויפן שוק האט ער טאקע געמיינט זאגן צו א איד, איי אויב אזוי נעם עס פאר זיך, תירוץ איז ניין, פאר זיך האט ער נישט געקענט נעמען, אלס והייתם נקיים. אמר ליה רב אדא בר מתנה האט רב אדא בר מתנה געזאגט לרב יוסף, דו רב יוסף וועסט מיר טענה'ן אז וואס, אז ער האט געזאגט עס פארקויפן פאר א איד, זאג איך ניין, בפירוש אמרת לן, דו האסט אונז קלאר געזאגט צא ומוכרן לנכרים, אז ווען רבי האט געזאגט אז מען זאל עס גיין פארקויפן האט ער געמיינט צו זאגן צא ומוכרן לנכרים צו גוים, אויב אזוי האב איך דא א ראיה כרבי יהודה ווייל ער האט געהאלטן אזוי ווי רבי יהודה און ממילא פאר א איד האט ער נישט געקענט פארקויפן ווייל לפי רבי יהודה צוויי שעה פארדעם איז שוין דא א איסור פאר א איד צו עסן נאר הנאה מעג איך נאך האבן און ממילא אלס הנאה האט מען געזאגט גיי שנעל פארקויפן מען זאל נישט אינגאנצן האבן פארלוירן דעם חמץ. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, כמאן אזלא הא שמעתא דרבי, ווי וועם גייט די מעשה דא ווי רבי, אז רבי האט געהייסן פארקויפן, לכאו' פארוואס האט מען געהייסן צו פארקויפן, זאגט ער לכאו' ווי וועם גייט עס, כרבי שמעון גמליאל, דאס מוז זיין ווייל רבי האט געהאלטן אזוי ווי רבי שמעון גמליאל, דתנן אונז האבן געלערנט, המפקיד פירות אצל חברו, אז איך וועל געבן מיין פירות פאר א חבר אויפצוהאלטן, אפילו הן אבודין, אפילו עס הייבט זיך אן שטייטליך צו פארלירן דעם ווערט, לא יגע בהן, איז דער שומר, דער וואס האלט עס יעצט ביי זיך, ער זאל עס נישט אנרירן, זאל עס פשוט לאזן. רבי שמעון גמליאל אומר, רבי שמעון גמליאל זאגט ניין, מוכרן בבית דין, מפני השבת אבידה, דאס ווערט דאך ווייניגער און ווייניגער ווערט, און ממילא זאל ער גיין צו בית דין, באקומען דעם ריכטיגן פרייז דערפון, און ממילא שפעטער ווען דער בעל הבית קומט צוריק, עט ער אים געבן דער געלט. וואס הייסט רבי שמעון בן גמליאל האט מורא געהאט ס'איז דאך דא א מצוה פון השבת אבידה, אז איך וועל לאזן סתם די פיקדון דא ביי מיר וועט אלעס ווערן פארלוירן, האט מען געזאגט נעם עס, גיי צו בית דין, זיי זאלן עס פארקויפן, באקומען די ריכטיגע פרייז און די געלט גייט מען שפעטער געבן פאר די באלעבאס. און ממילא האט ער געוואלט זאגן, דאס איז לכאורה וואס רבי האט געהאלטן, פארוואס האט רבי נישט געזאגט לאז עס, טו גארנישט דערמיט, אזוי ווי תנא קמא דא, נאר וואס, רבי לכאורה האט געהאלטן אזוי ווי רבי שמעון בן גמליאל, אלס השבת אבידה זאל איך עס גיין פארקויפן, מילא האט ער געזאגט די פיפטע שעה גיי איך עס פארקויפן. אמר ליה אביי האט אביי געזאגט, ולאו איתמר עלה האסטו אונז נישט עפעס אויסגעלערנט אויף דעם, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, לא שנו, ווען איז געווען די מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי שמעון בן גמליאל, צו איך זאל עס יא פארקויפן בבית דין נישט פארקויפן בבית דין, דאס איז געווען דווקא בכדי חסרונן, טאמער ס'איז געווען וויטאין די נארמאל ריזען וויפיל די פירות גייען ווייניגער ווערט ווערן, דעמאלס האב איך א שאלה זאל איך עס יא פארקויפן אדער זאל איך עס ענדערשער לאזן, אויף דעם איז געווען די מחלוקת רבי שמעון בן גמליאל מיט תנא קמא, אבל יותר מכדי חסרונן, אבער טאמער עס פארלירט זיך אינגאנצן מער ווי די נארמאלע שטייגער איז מער ווי די באלעבאס רעכנט זיך דערמיט, דעמאלס מוכרן בבית דין אוודאי זאל עס פארקויפן בבית דין און אפילו תנא קמא וועט מודה זיין, וכל שכן הכא דהא פסידי לגמרי, און אוודאי ביי אונז, די חמץ, איך וועל עס לאזן ביז צום זמן פון חמץ, קען איך שוין בכלל נישט האבן הנאה דערפון, און מילא דאס איז נישט תולה אויפן מחלוקת צווישן רבן גמליאל, רבי שמעון בן גמליאל מיט רבנן, יעדער איינער וועט מודה זיין, טאמער אלעס פארלירט זיך, אוודאי זאל מען גיין עס פארקויפן, און ממילא דאס וואס רעבי האט געטון דא, איז נישט געווען ווייל ער האט געהאלטן אזוי ווי רבי שמעון בן גמליאל, נאר יעדער איינער וועט מסכים זיין צו אזא זאך, אז טאמער איז דא א לאס אינגאנצן אז גארנישט מער וועט בלייבן פון דעם, אוודאי האלט יעדער איינער מ'זאל עס גיין פארקויפן, און צוריק געבן פארן בעלעבאס די געלט, און ממילא דאס איז טאקע וואס רבי האט געזאגט, שעה חמישית, ווען דער בעלעבאס איז נישט אנגעקומען האט ער געזאגט ווייסט וואס יעצט נישטא קיין ברירה כדי די בעלעבאס זאל נישט האבן אינגאנצן א לאס, גיי עס פארקויפן, און אזוי האט ער אים געזאגט גיי צום שוק און גיי עס פארקויפן.